קינדערלעך, זעצט זיך אנידער, איך וועל דערציילן נאך א מעשה. איך וועל דיר דערציילן די מעשה פון רשי. רשי'ס טאטע און מאמע זענען געווען זייער ארעם, זיי האבן נישט געהאט קיין שום זאך אויף פסח, און עס איז יעצט געווארן ערב פסח און קיין שום זאך איז נישט געווען אין הויז, רשי'ס טאטע איז ארויס געגאנגען אויף דעם ביעטש לעבן זיין הויז לעבן דעם ים, און האט אזוי מתפלל געווען געבעטן גאט העלף מיר אייבישטער העלף מיר, איך דארף האבן אלעס לכבוד יום טוב און איך האב גארניט, און מיין גוטע פרוי טרייעט אלעס. צו מאכן פסח אבער זי האט גארנישט, איבערהויפט זי וויל א יונגעלע א קליין בעיבי און זי האט נישט קיין בעיבי, העלף איר גאט. און אזוי ווי ער האט גערעדט אזוי גיבט ער א קוק אויף דעם ערד ליגט א גרויסער דיימאנד, ער איז געווען אזוי העפי אזוי צופרידן. ער האט געפונען א דיימאנד, ער האט געכאפט עס און אוועקגעלאפן אהיים צו זיין מאמע און האט דערציילט, צו מיין טייערע פרוי, איך האב געפונען א דיימאנד! די פרוי איז זיך זייער מחיה געווען און איז געלאפן צו דעם דזשולערי מאן פרעגן אים צו וועט ער קויפן דעם דיימאנד ביי איר, וויפיל איז דאס ווערט? זאגט דער דזשולערי מאן, וויפיל איז דאס ווערט? דאס איז ווערט א הונדרעט טויזענט טאלער! איך גיב עס דיר שוין! דו ווייסט פארוואס? דער פריץ פונעם שטאט דארף האבן דעם דיימאנד אריינצולייגן אין דעם קאפ פון א געטשקע. ער האט איין דיימאנד אזוינער, ער דארף נאך האבן. ווען זי האט דאס דערהערט האט זי נישט געוויסט וואס צו טון, זאגט זי, מיין ליבער הער, איך וועל גיין אהיים און פרעגן מיין מאן וואס מיר זאלן טון, און אהיים געקומען איז זי און האט געזאגט איר מאן, מיין טייערער מאן, וואס זאלן מיר יעצט טון, דער פריץ וויל אפקויפן דעם דיימאנד פאר באשיינען א געטשקע. אָ, ניין, זאָגט דער טאַטע, ניין, מיר קענען ניט פֿאַרקויפֿן דער גרויסן דיימאַנט פֿאַר אַ געטשקע, אַז דאָס זאָל באַשיינען אַ פֿאַלשן אָפּגאָט. מיר טאָרן דאָס נישט טאָן. אָבער וויאַזוי קענען מיר זיך אויסדרייען פֿון דעם פּרץ? ער וועט דאָך זיין אין כעס אויף אונדז ער קען אונז נאך שלעכטס טוהן אז מיר וועלן אים דאס נישט פארקויפן. האב קיין מורא ניט מיין טייערע ווייב, איך האב שוין א פלאן דערפאר. און דער טאטע איז געגאנגען צו דעם גאלדשמיד און האט אים געזאגט, גיי זאג דעם פרץ דאס איך האב דעם דיימאנד, נאר איך וועל עס אים ווייזן אויפן ים ביי אים אויף זיין שיף. און דאן וועל איך אים ווייזן ווי שיין עס גלאנצט אין דעם, אין לעבן די וואסער. און דער גאלדשמיד איז אוועק צום פרץ און האט אים דערציילט אז דער איד האט אזא דיימאנד וואס ער דארף עס האבן פאר די געטשקע. דער פרץ האט דעם מארגן אינדערפרי גענומען דעם איד אויף דעם שיף זיינעם, און זיי זענען אוועק שווימען אויפן ים, און דער יוד רשי'ס טאטע האט ארויסגענומען די דיימאן און האט עס געהאלטן אין זיין האנט, און האט געזאגט צו דעם פרץ, קוק, קוק וויאזוי ס'שיינט אזוי אין די זונען שטראלן, זע וויאזוי שיין דאס איז, און די שיף האט זיך געגעבן א קערעווע, און די דיימאנד איז אריינגעפאלן אין ים אריין. ווען דאס איז אריין אין ים האט דער פרץ אנגעהויבן שרייען, וואס האסטו געטון, דו האסט פארלוירן דעם דיימאנד, דעם גרויסן שיינעם דיימאנד וואס איך וואלט דיר געווען געגעבן א הונדערט טויזנט טאלער פאר דעם. אוי, זאָגט ער, אוי, זאָגט ער, װאָס האָב איך געטאָן? מײַן װײַב גײט אױף מיר שרײַען, פֿאַר װאָס האָב איך געװען אַזױ ניט אָפּגעהיט און אַרײַנגעפֿאַלן די דײַמען אין װאַסער אַרײַן. װאָס זאָל איך טאָן? זאָגט דער פּרץ, גײ אַהײם, דו ייִד! און ער האָט אומגעקערט זײַן שיף און האָט אַראָפּגעלאָזט רש"יס טאַטען לעבן דעם ברעג ים, גיי אהיים די האסט פארלארן א הינדרעט טויזענט טאלער. ווען רשי'ס טאטע איז אהיים געקומען איז ער געגאנגען צו זיין ווייב און האט געזאגט ברוך השם דער אייבערשטער האט אונז ניצול געמאכט פון טוהן א גרויסע עבירה איך האב אריין געווארפן דעם דיימענד אין וואסער אריין און איך האב נישט געגעבן דעם דיימענד צו די געטשקע, און די ווייב האט גענפערט איך בין זייער צופרידן דאס מיר זיינען ארעם אבי מיר האבן דעם נישט געדינט צו אן עבודה זרה, אין דעם אויף די נאכט ווען רשי'ס טאטע איז געגאנגען שלאפן איז געקומען א מלאך

ווי גוט רחל איז געווען ווי זי האט אויפגערוימט אין הויז, און ווי יחזקאל איז אהיים געקומען און האט זיך ניט געשלאגן מיט די קינדער נאר האט איבערגעזאגט וואס ער האט געלערנט, און דבורה'לע איז אזא גוט מיידעלע עס שפילט זיך מיט מיט קלמעלע און ער הייבט אויף אלע זאכן, קלמי הייבט אויף אלע זאכן פון די פלאר, און שימי איז אזא זיס יונגעלע ער גיט די באטי צו